שלום עליכם, דא רעדט ישעיהו שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

ווייל ס'זענען דא אסאך מענטשן, צווישן זיי דענקער, דיכטער, וואס זיי זאגן, אידיש וועט האבן א קיום אין ארץ ישראל, אידיש וועט לעבן אין ארץ ישראל, אידיש וועט לעבן ווי איך האב אויך געזאגט פריער, אבער די אידישע ליטעראטור וועט נישט לעבן אין ישראל. קיין שום יוגנטליכער וועט נישט האבן קיין צייט צו זיצן און לערנען יידיש אייגנס כדי צו קענען לערנען די יידישע ליטעראטור. איך האב געזען ווי עס איז געווען דער פאל מיט פרצ'ן. פרץ האט אנגעהויבן שרייבן עברית, אדער מען האט אים איבערזעצט דענצמאלט און מען האט נישט געוואוסט ווער די איבערזעצער זענען, ווייל אין יענער צייט איז נישט געווען קיין חילוק געשריבן עברית אדער געשריבן יידיש, ס'איז געווען א שותפות'דיגע ליטעראטור. אבער אין דער גאנצער העברעישער ליטעראטור זענען געוועזן זייער ווינציג ווערק איבערגעזעצט פון העברעי פון פערצן, און די האט מען נישט געקענט קויפן ווייל זיי זענען נישט געוועזן אפגעדרוקט, און נאר פיר פינף קליינע דערציילונגען פון די פאלקסטימליכע דערציילונגען האבן זיך געוואלגערט אין די כריסטאמאטיעס און די לערנביכער פון איין ביכל אין אנדערן, זיי האבן זיך געוואלגערט מיט די פעלער, מיט אלטע און מיט נייע פעלער צוזאמען, פרץ איז געווען אין ישראל א קלאסישער שרייבער, דאס הייסט אזעלכער וואס איז געווען, איז גרויס, מען ווייסט זיין נאמען און מיט דעם איז מען יוצא. איז צוליב פארשידענע סיבות בין איך צוגעגאנגען ארויסצוגיבן א נייע אויפלאגע פון פרצ'ס שריפטן און איך האב געטון צוויי זאכן כדי צו אונטערברעכן א מינוט דעם סיפור המעשה, וויל איך אייך דערציילן א קליין חסידיש מעשה'לע אינמיטן. ס'איז געוועזן א רבי וואס האט געהייסן ר' הערש משרת. מ'האט אים אזוי גערופן דערפאר ווייל ער איז געווען א משרת, א גבאי, ביי אן אנדערן, אן אנדערן רעבן, און יענער רבי האט געהאט עטליכע זין, נאר אז ער איז געשטארבן האט ער געזאגט, דער יורש מיינער וועט נישט זיין איינער פון מיינע זין, נאר מיין משרת הערש. איז געוועזן א הייליגער איד, א צדיק, א זון פון א שניידער. און שפעטער האט ער זיך משדך געווען מיטן ריזשינער, מיט רבי ישראל פון ריזשינער, און איר ווייסט אז דער ריזשינער איז געוועזן מלכות מיט א קארעטע און מיט דריי פערד און מיט מיט גאלד און מיט זילבער, א געוואלדיגער עושר. איז פאר די תנאים האט דער ריזשינער געזאגט, רבי הערש, לאָמיר זיך אויסרעכענען אין דעם ייִחוש. אַזוי האָט ער גערעדט מיט אַ שין, לאָמיר זיך אויסרעדן אין דעם ייִחוש, מאַכט דאָס, דער מײַן זיידע איז געוועזן דער גרויסער מגיד פֿון מעזריזש, און דאָס איז דער טאַטע געוועזן רב שלום שכנא, און אַזוי ווײַטער, דער גאַנצער, די גאַנצע דינאַסטיע. איז טאָ זאָגט זשע אײַער ייִחוס, האָט דער רבי רבי הערש אַזוי געענטפֿערט, מײַן טאַטע, עליו השלום, איז געווען א שניידער, און נישט פון די געהויבענע שניידערס. אמאל האט ער גענייט א ניי מלבוש, אבער מערסטן טייל האט ער פארראכטן אן אלט מלבוש. איז אזוי, אלטע מלבושים האט ער פארראכטן, און נייע האט ער נישט קאליע געמאכט. ליבע פריינט, איך וויל אייך זאגן אז ביי פרצן בין איך אויך געוועזן אזא שניידער. די אלטע איבערזעצונגען האב איך אלע פארעכט, און די נייע האף איך אז כ'האב נישט קאליע געמאכט. סיי ווי, זענען דערשינען פרץ'ס שריפטן אין גאנצע צען בענדער, און זיי זענען פארקויפט געווארן אין משך פון עטליכע יאר גאנצע סעטן, פֿון צו צען בענדער, עטלעכע און צװאַנציק טױזנט אײנציקע ביכער, אױך אַזױ פֿיל, און אַ קלײן ביכל פֿון פֿאָלקסטימלעכע דערצײלונגען אין עטלעכע און דרײַסיק אױפֿלאַגעס. צוזאַמען אַריבער אַ פֿערטל מיליאָן ביכער. פרץ האט אויפגעהערט צו זיין א קלאסישער שרייבער, פרץ איז בפירוש אין ישראל א לעבעדיגער שרייבער, און ווערט געלייענט פון יוגנטליכע אין אין די פאלקסשולן אין די מיטלשולן און ווערט געלערנט אויפן אוניווערזיטעט. איז מיין פארשלאג נישט נאר צו אייך, נאר צו די אידישע ליטעראטור אינגאנצן, און צו אידיש ליבנדיגע מענטשן. און איך האב עס געשריבן צוריק מיט יארן צו דאקטער שאצקי עליו השלום, און ס'האט געהייסן אז אט אט גייט מען עפעס טוהן. מיין פארשלאג איז אזעלכער. אמאל אז אידן האבן אויפגעהערט צו פארשטיין און צו רעדן עברית, אין אלכסנדרי, אלכסנדריה של מצרים, איז געוועזן א געוואלטיגער אידישער ישוב. מען האט גערעדט גריכיש, ס'איז געווען אין דער העלעניסטישער תקופה, און מען האט נישט פארשטאנען עברית. דארט איז געוועזן אפילו א בית המקדש אזעלכער, אן קרבנות, נאר א געוואלטיגער בית המקדש. און אין דער גמרא שטייט אז ווער ס'האט נישט געזען יענעם בית המקדש האט נישט געזען קיין שיין בנין. אין זיין לעבן האט מען געשיקט קיין ישראל, מען האט געבראכט זיבעציק חכמים און מען האט זיי פארשלאסן אין זיבעציק באזונדערע צימערן און מען האט זיי געהייסן איבערזעצן די תורה אויף עברית, אזוי דערציילט די לעגענדע, און דאס איז דער תרגום השבעים, דאס איז סעפטואגינטא, ס'איז געווען די ערשטע איבערזעצונג פון דער תורה אויף א פרעמדער שפראך. איצט נויטיגן מיר זיך אין א תרגום השבעים. ס'וועט זיין א שטארק גרויסער לוקסוס אוועקצוזעצן זיבעציג איבערזעצער זאלן איבערזעצן איין בוך. און מ'דארף אוועקזעצן כאטש צען איבערזעצער, וואס ס'איז נישטא אזויפיל אויך, אז זיי זאלן איבערזעצן מער ווייניגער זיבעציג ביכער פון דער אידישער ליטעראטור, די ביכער וואס מ'דארף זיי האבן אין עברית. ווייל ס'האט אמאל געזאגט איינער א רב, מ'האט אים געפרעגט פארוואס גיבסטו נישט ארויס דיינע שאלות ותשובות, איין בוך איין ספר שאלות ותשובות האט ער שוין געהאט ארויסגעגעבן, פארוואס גיבסטו נישט ארויס נייע שאלות ותשובות, האט ער דערציילט אז אין חלום האט מען אים געוויזן די שאפע אין הימל מיט ספרים. און ס'איז געוועזן פיל געשטאפט מיט ספרים ס'איז שוין נישט געווען קיין פלאץ, דעם ערשטן ספר מיינעם זאגט ער האט מען קוים אריין געשטופט אין שאף אריין, און פארן צווייטן איז שוין נישטא קיין פלאץ, די שאפעס אין ישראל דארט ווי זיי שטייען פילן זיך אויס פון טאג צו טאג מיט ספרים, נישט אלע אין עברית, ענגליש איז זייער אסאך, אז איר גייט אין די גאסן פון תל אביב זעהט איר זייער אסאך גרויסע וואונדערשיינע פענסטער אויסלאגונגס פענסטער מיט ספרים, און אז איר וועט איבערציילן וועט איר זעהן מער נישט העברעישע ספרים ווי העברעישע, מיר האבן א זייער אינטעליגענט פובליקום, אפשר אביסעלע צופיל, וואס לייענען פיל שפראכן און דעריקר דייטש און אפילו פויליש און רוסיש אבער מערסטנס ענגליש, און די אידישע שאפע אין ארץ ישראל ווערט זייער שנעל פיל, און אידיש איז דא א סכנה אז זי וועט פארשפעטיגן אויב מען וועט נישט באלד מאכן די דאזיגע איבערזעצונגס ארבעט, עס איז דא נאך א סכנה אז מען וועט נאך צואווארטן א צען יאהר וועלן שוין קיין איבערזעצערס אויך נישט זיין, זיי זענען שוין איצט אויך דא זייער ווייניג, און אז ס'וועט זיין ביי אייך דא פראפעסאר סאדאן, ער האלט אין קומענדיג קיין ניו יארק, מסתם וועט ער זיין דא ביי אייך אויך, זאלט איר אים זאגן, זאלט איר אזוי גוט זיין אים זאגן, אז מעלצער, זיין פריינד, און תלמיד האט געזאגט אז אפשר וויכטיגער ווי א קאטעדרע וואס זאל פארשן די אלטע אידישע ליטעראטור איז א קאטעדרע פאר איבערזעצער ווייל דאס איז א חכמה און א תורה וואס מען דארף לערנען פאר איבערזעצער וואס זאלן איבערזעצן און ס'זאלן בלייבן לעבעדיג די ווערטן און די שאפונגען פון די אידישע ליטעראטור אויף עברית ווייל פאר ביידע אינאיינעם סיי פאר די ליטעראטור און סיי פאר דער שפראך איז ליידער נישטא קיין פלאץ אין ישראל. און איצט מיינע טייערע, כ'ווייס נישט צו איך האב אייך נישט מיד געמאכט, איז אויב ס'זענען דא פראגן וועל איך גערן ענטפערן. אלץ וואס כ'האב געזאגט האב איך געזאגט פונעם הארצן ווי איך מיין און קלער, כ'האב נישט געוואלט באהאלטן און כ'האב נישט געוואלט חלילה אפנארן. חבר באטוויניג באמערקן אז די פראגן, לאמיר זיך באמיען די פראגן זאלן זיין קורץ געפאסט און נישט קיין ערקלערונגען. חבר באטוויניג.

וויפיל סטודענטן? פריינד מעלצער וועט ענטפערן אויף די פראגן איצטערט. כ'וועל אפשר ענטפערן אויף די פראגן אחרון ראשון וראשון אחרון. וויפיל סטודענטן ס'זענען דא אין די קאטעדרע פאר אידיש? קיין גענויע צאלן ווייס איך נישט, כ'ווייס נאר איין פאקט אז די פארטרעגע פון סדנן הערן זייער אסאך מענטשן, בערך א הונדערט מענטשן, צווישן זיי אלטע און יונגע און מענער און פרויען גייען צוזאמען, מען גייט דערצו אזוי ווי צו א טשיקאווע זאך, אז סדן רעדט איז עס זייער אינטערעסאנט, ס'איז דורכגעפלאכטן מיט א וויץ, מיט א ווערטל, מיט הומאר. סטודענטן ממש מיין איך אזוי א טוץ צווישן א מנין און צווישן א טוץ, אלע זייער ערנסטע מענטשן, פארשער, און איך מיין אז ס'דארף זיין נאך א מנין וואס זאלן זיין איבערזעצער. ליבער פריינד שפיר, וועגן אידיש אין גימנאזיעס, עס זענען דא צוויי גימנאזיעס וואס לערנען, מ'לערנט אין זיי אידיש, אין מאצקין איינער א דאקטער א תלמיד פון סדן און אין חולון אויך אויך א תלמיד פון סדן צוויי פייגעלעך מאכן נישט קיין פרילינג מען האט אמאל גערופן גימנאזיע גימנאזיאל קלאסן לאטיין קלאסן. ביי אונז אין גאליציען פלעגן זאגן ער האט געענדיגט זעקס לאטיין און ער גייט ווערן אן אפטייקער. אז איינער האט נישט געטויגט צו מאכן מאטורע האט ער באגנוגט זיך מיט זעקס קלאסן לאטיין. סתם גימנאזיע איז געוועזן לאטיין. היינט לערנט מען נישט קיין לאטיין ווייל מ'האט געזען ס'איז א לאסט, א שווערע לאסט, און ס'איז דא אנדערע זאכן צו לערנען. ווער ס'האט אמאל נישט געלערנט קיין גריכיש איז נישט געווען קיין געבילדעטער מענטש, היינט האט מען אויפגעהערט צו לערנען גריכיש. אמאל אז מ'האט נישט געלערנט קיין גמרא ווי ס'בעדארף צו זיין, איז מען נישט געווען קיין אידיש געבילדעטער מענטש. היינט לערנט מען אין אלע גימנאזיעס יונגלעך און מיידלעך אכט ביז צען בלעטער גמרא, מען ווייסט נישט מה דקאמרי רבנן, נאר מען ווייסט מה דקאמרי רעביצן, אזויפיל לערנט מען גמרא, פארוואס האט מען ארויסגעווארפן לאטייניש, גריכיש, גמרא און נאך אנדערע געגנשטענדער פון די גימנאזיעס? ווייל אראביש מוז מען לערנען. מען וועט זיך מארגן אדער איבער א יאהר צוזאמען טרעפן מיט די אראבער, נישט דווקא ביים רונדן טיש ביי פארהאנדלונגען, נאר די אראבישע געפאנגענע וועט מען דארפן אויספרעגן אלסדינגס פונקט ווי ס'איז געוועזן ביי דער מלחמה וואס הונדערטער אראבישע סאלדאטן זענען געוועזן איינגעשפערט און מ'האט זיי נישט ארויסגעלאזט און מ'האט זיי נישט אוועקגעשיקט ביז מ'האט ארויסגעקוועטשט פון זיי אלע ידיעות וואס מ'האט געקענט ארויסקוועטשן און די אלע וואס האבן מיט זיי גערעדט זענען געוועזן אראביש רעדנדיקע דארף מען קענען אביסעל אראביש און ענגליש מוז מען קענען ווייל אויב ייִדישע יוגנט פֿון ישׂראל װעט זיך דאַרפֿן באַגעגענען מיט קאַנאַדישע יוגנט, װעלן זײ דאַרפֿן קענען ענגליש, אַז נישט װעט זיך חלילה אָפּרײַסן דער צוזאַמענבונד, דער קשר צװישן ייִדן אין אַמעריקע צװישן ייִדן אין קאַנאַדע און ייִדן אין ישׂראל. אמאל האט א שליח געדארפט קענען שיין רעדן אידיש, דער קלאסישער שליח איז געוועזן שמרי' לעווין, וואס פלעגט באצויבערן די מענטשן מיט זיין שיינעם אידיש און מיט זיין תורה. למשל חלילה וחס ווען איך דארף זיין א שליח, ווען דאס איז מיין פרנסה וואלט איך נישט געטויגט, ווייל איך קען נישט גענוג פיין צוזאמענרעדן זיך מיט דער יוגנט דא, איז ביי אונז לערנט מען ענגליש און פראנצויזיש צוליב אייך, צוליב קאנאדע, אדער צוליב פראנקרייך. אדער צוליב אמעריקע. און אויסער דעם האבן אונזערע יוגנטליכע, די פערצן פופצן זעכצן יעריגע, נאך איין געגנשטאנד וואס ס'לערנט נישט קיין שום קינדער אויף דער וועלט אזויפיל, דאס איז תנך. די שולן אין ישראל זענען די איינציגע וואס לערנען די בייבל אויף אין אריגינאל, און לערנען גאנץ געשמאק, ווייל דאס איז דער יסוד סיי פון אידישקייט פון אידישער אויפפאסונג און סיי פון דער העברעאישער שפראך, און נישט קענען תנך איז ביי אונז א בושה, און דער תנך איז ביי אונז געווארן אפילו א ספארט זאך וואס מיט מיט מיט חידונים איר ווייסט פון דעם איז לערנען זיי א תנך אזויפיל שעה'ן וואס לאזן זיי נישט איבער קיין צייט אויף צו לערנען א שפראך לשם לוקסוס און זיי האבן נאך איין געגנשטאנד וואס ער נעמט אוועק זייער אסאך צייט, דאס הייסט צהל אויב איר ווייסט וואס דאס איז, יא? מען הויבט אן זייער פרי צו מאכן איבונגען, און מען רייסט איבער די לימודים סיי אין אוניווערזיטעט און סיי אין גימנאזיום כדי צו גיין, דאס איז נישט קיין תענוג, אבער מען דארף עס טוהן און מען מוז עס טוהן, דאס טוט מען אויך אביסעלע צוליב אייער יוגנט, אז איר אלע זאלט דא קענען זיין שטאלץ דערויף וואס מיר האבן א פרייע מדינה, און זיין זיכער אז מיט אייער הילף און מיט דער הילף פון אונזער יוגנט וועט די מדינה וואקסן און עקזיסטירן. איז פארלאנגען אז מען זאל לערנען אין יידיש כדי מען זאל נישט קענען רעדן דערנאך יידיש אין ארגענטינע און אין אפשר אביסעלע נאך אין קאנאדע און אין אמעריקע און מיט דעם דאס איז דאך באמת פארלאנגען א אוממעגליכע זאך אזוי גוט זענען נישט די סאברעס אונזערע וועגן שלום עליכם. איז די פראגע געוועזן וויפיל שלום עליכם איז פארשפרייט, יא? איך מיין ווייניגסטנס צוויי מאל אזויפיל ווי פרץ. איר קענט נעמען א בוך פון שלום עליכם אויף עברית און זען אויפגעשריבן מהדורה ארבעים ושמונה, די אכט און פערציגסטע אויפלאגע. שלום עליכם האט געהאט א ספעציעל מזל. און א פרי מזל וואס זיין אייגענער איידעם בערקאוויטש האט אויפגעהערט כמעט צו זיין אליין געוועזן א גלענצענדער נאוויליסט האט אויפגעהערט כמעט צו זיין א זעלבסטשטענדיגער שרייבער און איז אינגאנצן אריין אין שלום עליכם. אן אנדערע זאך איז אז די איבערזעצונג פון שלום עליכם איז נישט קיין איבערזעצונג. ווער ס'ליינט בערקאוויטשן ס'הייסט שלום עליכם ליינט בערקאוויטשן אויך גלייכצייטיג. און איצט נאך בערקאוויטש'ס טויט שרייט מען שוין הויעך אז מען דארף א נייע איבערזעצונג וואס זאל טאקע זיין שלום עליכם אליין. אבער ס'פאלט גארנישט איין א ישראל'דיג קינד צו זאגן אז שלום עליכם איז נישט קיין העברעאישער שרייבער. אז איך פרעג אמאל א שול קינד רעכן מיר אויס נעמען פון פון פון העברעאישע שרייבער, זאגט ער ביאליק, טשערניכאווסקי, שלום עליכם, פרץ. עס פאלט אים נישט איין אז שלום עליכם איז נישט קיין העברעאישער שרייבער. ליבער פריינט, וועגן ווערטערבוך האב איך נישט געזאגט ס'איז א ספיח. ספיח, אויסער דעם וואס ס'איז א נאמען פון א וואונדערבארע שאפונג פון ביאליקן, איז עס אויך א ווארט אין דער תורה, און דאס מיינט אזוי, אז נאכדעם ווי מ'האט אפגעשניטן די תבואה, פאלן אראפ זערנעס, און דאס נעקסטע יאר, אפילו מען פארזייט נישט, וואקסט עס אויך. אזא ספיח וועט זיין לויט מיין מיינונג, ייִדיש אין עבֿריתּ, עס וועלן זײַן ייִדישע אידיאָמען, ייִדישע ווערטלעך, ווי איך האָב געזאָגט, אין עבֿריתּ, און ייִדיש וועט לעבן ווײַטער אין עבֿריתּ. ייִדיש האָט אויך שוין איצט, אינעם אמתן עבֿריתּ פֿון עגנון און אַנדערע, האָט ייִדיש איר השפּעה. עס זענען פֿאַראַן צווייערליי עבֿריתּן אין ישׂראל. פונקט ווי ס'זענען געוועזן צווייערליי אידישע סופרים, אזעלכע אידישע סופרים וואס האבן געקענט פיין עברית און האבן געקענט תורה, און אזעלכע סופרים וואס האבן געקענט נאר אידיש אליין. עס איז א גרונטזעצליכער אונטערשיד צווישן די צוויי מינים. אזוי איז דא אויך אין העברעאיש אזעלכע העברעאישע סופרים וואס האבן געקענט און קענען פיין אידיש, און זייער עברית האט אין זיך שוין אידיש פון הונדערטער יארן, און סופרים וואס קענען נישט קיין ייִדיש, און זייער עבֿריתּ איז אַ מאָגערער, אַ האַרטער עבֿריתּ. דאָס איז ספֿיח. דאָס, וואָס דאָס ייִדישע ווערטערבוך האָט אַן אַנדער העברעיִש וואָרט, דאָס הייסט אַסיף, וווּ מע זאַמלט אײַן די פֿאַרטיקע, רײַפֿע תּבֿואה פֿונעם פֿעלד אַהיים. וואס מען פלעגט רופן אין אונזער סביבה וואזשעניע. מען פירט צונויף, אט דאס איז דאס ווערטערבוך, און וואזשעניע איז פאר הארבסט און פאר ווינטער. דאס איז וואס ביאליק האט אנגערופן, וואס ביאליק האט אנגערופן מיט א אנדער העברעיש ווארט. איין מאמענט, זייער פיין קלאר העברעאיש ווארט צוזאמעננעמען אויך אזא ווארט ווי אסיף נו נו כינוס איך רעד די גאנצע צייט צו אייך אידיש האב איך שוין פארגעסן די העברעאיש ווארט כינוס צוזאמעננעמען. צוזאמענסומירן, אונטערשטרייכן, אונטערציען די לעצטע ליניע. אט דאס איז דאס ווערטערבוך פון אידיש וואס האלט וואס אנטהאלט אלע אוצרות און אלע דיאלעקטן און אלע לאקאליזמען פון אידיש. אזא זאך געשעהט תמיד ווען א שפראך קומט צו דער העכסטער ענטוויקלונג און צו דער ענד צום ענדע פון איר ענטוויקלונג. דאכט זיך אז דאס זענען אלע פראגן. די פראגע איז וועגן פון וויי, יא, אוי, די פראגע, די ערשטע פראגע פון פריינד באטוויניק. צי ס'איז גוט פאר ישראל אז אידיש זאל אויפהערן צו זיין א לעבעדיגע שפראך? זאל איך אייך ענטפערן אויף א אידישן אופן צי אויף א ארץ ישראל'דיגן אופן? ביידע. דער אידישער אופן איז אזעלכער: ס'איז גוט פאר קאנאדע אדער פאר אמעריקע. אז אידיש זאל אויפהערן צו עקזיסטירן? ס'איז נישט גוט, א ניין? טא, פארוואזשע הערט עס אויף צו עקזיסטירן ווי א לעבעדיגע שפראך? דאס זעלבע אין ישראל. און אויף א סאברישער תשובה וועל איך אייך ענטפערן א קליין ווארט, לא! ס'איז נישט גוט. אסאך זאכן זענען נישט גוט, און דאך איז עס אזוי. קיינער האט נישט באשלאסן עס זאל אזוי זיין, און קיינער איז נישט פאראינטערעסירט. אז יידיש זאל אויפהערן צו עקזיסטירן. אסאך מענטשן טוט די זאך וויי, זייער שטארק וויי, מיר אויך. אבער צו פארמאכן די אויגן און מיינען אז א פראטעסט וועט העלפן, אדער טענה'ן עס וועלן העלפן, איז א קינדישער שפיל. אנשטאט זיין ברוגז אויף עמיצן, א אומבשטימטן עמיצן, איז גלייכער צו טון דאס וואס מען דארף טון. איבערזעצן וואס שנעלער די וויכטיגסטע ביכער און איבערפלאנצן די וויכטיגסטע ווערטן פון אידיש אויף עברית, אזוי ווי אונזער פארזיצנדער האט געזאגט וועגן מיין באשיידענעם טייל אין דער אידיש אין דער העברעאישער פאעזיע. ווען איך בין געקומען קיין ארץ ישראל האב איך געהערט א גאנצע מקהלה, א גאנץ א גאנץ כאר זינגט אויף איין געוויסער טעמע, הורה מולדת, הורה ישראל, ארץ ישראל. איך האב געוואוינט אין תל אביב און האב נישט אזוי זייער געקענט דאס וואס מען רופט מולדת, בין נישט געווען קיין סך אין עמק, און עס האט זיך מיר נישט געגלוסט אויך אוועקשטעלן זיך צוזאמען מיט אלע זינגען אויף די טעמע, אויף דעם מאטיוו, אויף די סטרונע. איך האב אפגעווארט א יאהר צוויי, און אין די צוויי יאהר האב איך געזעהן אז דאס שטעטל, מיין שטעטעלע, טלוסטע, און אנדערע שטעטלעך, זענען אייגנטליך געווען אסאך שענער ווי מיר האבן זי געזען בשעת מיר האבן דארט געוואוינט, און אירע מענטשן זענען געוועזן זייער שיינע און פיינע מענטשן, סיי די וואס איך האב איבערגעלאזט אין שטעטל אין מיין קלויז, און סיי די וואס האבן געלעבט דארט צוריק מיט עטליכע דורות, האב איך געזאגט אז מען דארף זיי איבערפלאנצן, אין דער ייִדישער און אין דער העברעיִשער ליטעראַטור אין ארץ ישראל, און איר וועט אײַך וווּנדערן, אַז אני הקטן, איך, דער זעקס-זיבן און צוואַנציק יעריגער אין ישראל, האָב געהאַט אַ השפּעה אויף אַ סך עלטערע, באַרימטערע און באַקאַנטערע דיכטער פֿון מיר. איך בין געווען דער ערשטער, וואָס האָט געוואַגט צו זאָגן אין דעם ערשטן פרק פון דעם קלעזמער וואס דער פריינד האט דערמאנט א פראסטע זאך ילדות היא מולדת, די קינדהייט זי איז דאס פאטערלאנד, דארט וואו מיר זענען געבוירן דארט איז די מולדת, ווייל די מולדת די שטעטעלע איז אויך געוועזן ארץ ישראל, דער בארג סיני איז דארט געוועזן, דער ירדן האט דארט געפליסט, בית לחם איז געווען גאר נאנט, און די אידישע קינדער האבן געלעבט אין גלות אויך א אידיש לעבן, איז אז מיר וועלן איבערטראגן די שטעטעלע קיין ארץ ישראל וועט זיך עס זייער פיין אריינפאסן. פונקט אזוי אז מען וועט איבערטראגן דאס בעסטע פון דער יידישער ליטעראטור וועט זיך עס זייער פיין אריינפאסן אין עברית, און די שפראך מיט דעם ווערטערבוך וועלן מיר מוזן איבערלאזן אין די געטרייע הענט פון א מנין אדער פון צוויי מנינים וויסנשאפטסלייט. אזוי איז די זאך, און מען דארף נישט פארמאכן די אויגן, ווייל דאס טוען קליינע קינדער נאר אזוי. רייפע מענטשן זעען די סכנה מיט אפענע אויגן און טוען צו פארמיידן און אפצוהעלפן. איך האף אז איר האט מיך ריכטיג פארשטאנען. חברים. זייט אזוי גוט ס'וועט געדויערן פינף מינוט מיר ענדיגן די פארזאמלונג אין גוטער ארדענונג. א שיינעם דאנק איך וויל בלויז זאגן אזוי ווי רחל קארן האט געזאגט אז פריינד מעלצער און זיין פרוי. פארליבן זיך אין מאנטריאל, ס'דא א סכנה אז מאנטריאל זאל פארליבן זיך אין מעלצערן, חבר רחל קארן וועט באדאנקען חבר מעלצער פאר זיין רייד. עה, אזוי ווי שמשון מעלצער, עס איז שוין נישט קיין פנים חדשות פאר אייך, ווייל כמעט אלע וואס זענען דא געקומען האבן צום ערשטן מאל געזען און געהערט שמשון מעלצער, און איר זענט אלע דורכגעדרינגען געווארן מיט זיין ווארעמען טאן, מיט זיין אוממיטלבארקייט, מיט זיין עכטקייט, ער האט נישט, ער האט דאך געקענט קומען מיט פראזעאלאגיעס, ער האט געקענט שיינע ווערטער דא באפליגלטע לאזן ארומפליען אין זאל, אבער ער איז געקומען מיט אן ערנסטער פארטראכטקייט, וועגן דעם וועל איך נאך אביסל שפעטער א צוויי מינוט רעדן וועגן דעם, וועגן דער איבערזעצונג, וועגן דער אידישער שפראך, אבער קודם כל איצטערט, אויב איר קענט אים שוין אביסל, וויל איך אייך אויסזאגן א סוד, ער איז א גאליציאנער פונקט ווי איך. און געבוירן איז ער געווארן אין מזרח גאליציען וואס איז עפעס א געבענטשטער ווינקל, איך האב זיך שטענדיג גע'חידוש'ט ווי אזוי אויף אזא קליינעם שטח וואקסן אזויפיל וואונדערליכע פאעטן און פראזאייקער, אט דארט איז געבוירן געווארן דוד קעניגסבערג, שמואל יעקב אימבער,

איז דערפאר בין איך שטענדיג מקנא געוועזן אט דעם דאזיגן ווינקל און זיך גע'חידוש'ט ווי אזוי וואס פאר א זאפטיגע רייכע ערד איז דארט וואס גיט ארויס אזויפיל בארימטע פאעטן און פראזאייקער וואס שייך דער טעמע איבערזעצן. מיר זענען אלע מסכים, ס'איז א וואונדערליכע זאך מיר זאלן די אידישע ליטעראטור איבערצוזעצן אין ענגליש, אבער, אין ענגליש, שמשון מעלצער האט פריער אנשטאט העברעיש געזאגט אידיש אויך, כ'האב מיר געכאפט, יא, מ'איז אזוי אריין, אזוי מיר זענען, איז. מיר האבן דא ערשט געהאט נישט לאנג א קאנפערענץ פאר יידיש, און געזען די פאראינטערעסירונג די גרויסע פאר דער שפראך, און איך האלט אז אויב מען, שמשון מעלצער האט געזאגט מען דארף לערנען ענגליש און פראנצויזיש כדי זיך מיט אונז דא מיט דער יוגנט צו פארשטענדיגן, איז ער גערעכט פון זיין שטאנדפונקט, איך האלט עס ווי דא וואלט געוועזן אן אפעל צו אונז אז מיר דא די יוגנט זאל טאקע לערנען און קענען אידיש וועלן זיי במילא כדי זיך צו פארשטענדיגן מיט אונזער יוגנט ווייל ארויפצווינגען קען מען נישט קיין שפראך אבער פארוואס מאכן מיר נישט ארדנונג דא ביי זיך פארוואס שטעלן מיר נישט אוועק אידיש אזוי אז זיי זאלן כדי כדי זיך צו פארשטענדיגן מיט דער יוגנט זאלן זיי געצוואונגען צו לערנען יידיש פונקט ווי מען איז געצוואונגען צו לערנען ענגליש און פראנצויזיש, און ס'איז געוועזן טאקע א נחת צו הערן דעם פאעט שמשון מעלצער, און מיר דאנקען אים אלע וואס ער איז געקומען מיט זיין פרוי אהער און מיר וועלן אים הערן מיטוואך ביי דעם אוונט פון די פארטיילונג פון די פרעמיעס מיטוואך דעם פערטן און מיר האפן טאקע אז דאס איז אן אנהייב ערשט אז משך פון א יאר אדער צוויי